גרויסע דרשה פון יהודה אין די פריערדיגע פרק האט געהאט איין מטרה, אויב אונז האבן עס געליינט ריכטיג, אויב איינער האט עס געליינט ריכטיג האט עס געדארפט אויפטון פאר אים אויכעט. די מטרה פון זיין דרשה איז געווען דיר צו מאכן וויינען. און עס האט געארבעט. עס האט געמאכט יוסף וויינען. ער האט זיך נישט געקענט איינהאלטן. עס איז שוין די דריטע מאל וואס יוסף וויינט. די ערשטע מאל ווען ער האט געהערט זיי זאגן אבל אשמים אנחנו האט ער זיך צעוויינט אבער ער האט זיך געהאלטן רואיג און געגאנגען אין זיין צימער זיך געוויינט דארט ויבא החדרה. א צווייטע מאל ווען ער האט געזען בנימין ס'האט מצליח געווען זיין פלאן, ס'זעט אויס אז די עיקר סיבה פארוואס ער האט געמאכט די גאנצע זאך צו ברענגען בנימין האט ער פשוט געוואלט זען זיין ברודער, קען זיין אז ער האט שוין מורא געהאט אז די זעלבע חברה וואס האבן אים מסלק געווען קען זיין זיי האבן מסלק געווען בנימין אויכעט, די טאטע האט דאך ליב געהאט בנימין אויכעט אנשטאטס אים אזוי ווי אונז זעען. האט ער געוויינט, און דא האלט מען שוין די דריטע מאל, און דא האט זיך שוין נישט געקענט איינהאלטן, נישט אז איך קען גיין ויתאפק, שטייט דא פריער בפירוש, יא ויאמר שימו לחם, זיך מתאפק געווען, געגאנגען אין צימער געוויינט, ארויסגעקומען זיך געוואשן די אויגן און אלס בסדר, ניין ער קען זיך שוין נישט איינהאלטן. דאס איז געווען די כח פון די דרשה פון יהודה, ס'האט אים אזוי מעורר געווען, און דאס איז די סדר הדרשה. און האט ער וואס האט ער געטון? האט ער געזאגט אויסגעזאגט די סוד אני יוסף, און די גאנצע רעסט פון די מעשה דאס איז די פרק מען קען עס רופן א פירוט פון די אני יוסף, אני יוסף זאגט ער יוסף ולא יכלו ל, אז מען קען נישט די צוויי ווערטער אני יוסף העוד אבי חי, דאס איז בעצם טוישט די גאנצע מעשה, דא האט זיך קאנעקטעד די פערספעקטיוו פון יוסף וואס ער האט געמיינט וואס ער האט געוואוסט און מיטאמאל ווייסן זיי אויכעט און wow. מ'דארף דאך ריקאלקולעיטן אזויפיל זאכן, מ'דארף דאך איבערטראכטן אזויפיל זאכן וואס מ'האט נישט פארשטאנען ביז יעצט, מ'דארף הייבט אן אלעס זיין אזוי צעמישט אזוי אז כ'קען גארנישט זאגן. און יוסף'ס אני יוסף איז כאילו אזויווי א פתרון פון די חלום, יוסף'ס דזשאב איז געווען תשמע חלום לפתור אותו איינע פון זיינע זאכן, די גאנצע מעשה וואס ער דרייט דא מיט די ברידערס איז אויך א געוויסע חלום, ער פארדרייט זיי א קאפ קיינער ווייסט נישט פארוואס, פארוואס געשען די אלע פאני זאכן, געשטופט געלט און מען געט נישט צוריק און נאכאמאל טראפן די געלט און נאכאמאל גנב'עט די גביע און נאכאמאל און אהער און אהין און יוסף זאגט גשו אלי קום אהער כ'וועל ענק מסביר זיין אביסל און ער איז זיי מסביר און וואס איז ער זיי מסביר אז בעצם די גאנצע זאך אל תעצבו זייטס נישט ברוגז די אל תעצבו יא מען מיינט זאגט אלעמאל ס'איז יוסף איז מורא'דיג שיין מורא'דיג מוותר יא וואלט איך געקענט זיי מסתמא טראכט אני יוסף און יעצט צו די תליה, יא, דאס איז דאך, ער גייט זיך נקמה נעמען, ער נעמט נישט נקמה, און זיין טיפסטע נקמה, און אויב ס'איז א נקמה, איך ווייס נישט אויב ס'איז די ריכטיגע ווארט, איז ער זאגט, ניין, דו כאפסט אז די גאנצע זאך איז דאך געווען, לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדולה, בכלל נישט געווען ענק, לא אתם שלחתם אותי כי האלהים, ס'איז דא א פלאן דא, און יעצט א חלק פון די פלאן, אזוי ווי אלע יוסף'ס פתרונות, אלע זיינע מהלכים, עס גייט ווייטער זיין פלאן, ער טראכט שוין ווייטער, מ'זאל ברענגען די טאטע מיט די גאנצע משפחה דא אין מצרים, כדי די תכרת ברעב זאל נישט זאל נישט בלייבן הונגעריג, לא פן תורש אתה וביתך, וואס הייסט די קיום פון די בית יעקב, עס דארף זיין רייך, עס דארף זיין עשירות, גייט מען ברענגען די גאנצע זאך, און ער וויינט. און ער גייט רעדט מיט פרעה און פרעה איז העפי אפילו און ער איז מסכים און ער ברענגט און ברענגט די גאנצע זאך ס'איז א גרויסע אפערעישן מען גייט דא ברענגען די גאנצע משפחה מען האט געשיקט וועגענע און ויאמר אליהם תרגזו בדרך וואס מיינט דאס פונקטליך? איר געדענקט וואס געשעהט יעדע מאל זיי פארן געשעהט עפעס? די מאל זענען געפארן דא יעצט פארט מען גוט יעצט פארט מען רואיג. און זיי ברינגען ארויף די בשורה צו יעקב צוריק אליינס, ער דארף דאך אויך הערן די עוד יוסף חי, און יעקב האט אים נישט געגלייבט, א מין מעשה, דו ווייסט אז יעקב האט שוין געהערט אזויפיל מעשות פון זיינע קינדער, עס איז זייער שווער צו גלייבן, איין טאג גייען זיי אהיים און גייען זיי ארויס און זיי קומען צוריק און יוסף איז עפעס א הכר נא הכתונת בנך, מארגן קומען זיי, מען דארף שמעון, מארגן, מען דארף נישט שמעון, עס איז זייער שווער צו גלייבן, אבער. זיי האבן באוויזן די גאנצע זאך, און מסביר געווען די גאנצע מעשה, ותחי רוח יעקב אביהם, און יעקב האט מסכים געווען ער גייט אים זען, ס'איז זייער אינטערעסאנט, יעקב זאגט נישט, איך גיי אים זען אלכה וועלן מיר טאקע לעבן אין מצרים אזוי ווי אין יוסף'ס פלאן, ס'זעט נישט אויס אז ס'גייט אים אן די גאנצע זאך אז ס'דא א רעב, און אז מ'דארף האבן צו עסן און אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם, ס'פאלט אים נישט איין, ס'גייט אים נישט אן די גאנצע זאך, ער איז באזארגט א גאנצע צייט. יעקב, מען דארף אביסל מעיין זיין אין די קערעקטער פון יעקב אין די גאנצע פרשה, ער איז אינטערעסירט דא אין איין זאך, לפחות אין די מינוט, ער איז געווען אבסעסט, די גאנצע צייט רעדט ער אז זיין זון איז נישט דא, יוסף איז נישט דא, און כי ארד אל בני אבל שאולה און אזוי ווייטער, און דא איז ער דא, ער וויל אים זען פאר ער גייט שטארבן, יא בטרם אמות, ס'הייסט ער גייט נישט גיין אין שאול, ער גייט נישט שטארבן טרויעריג ער גייט שטארבן במנוחת הנפש ער האט נאכדעם געזען יוסף כ'האב דאס דעמאלטס קען איך שטארבן אזוי ווי ער זאגט שפעטער אמותה הפעם אחרי ראותי פניך דאס איז די תכלית פון יעקב'ס לעבן און דאס איז די איינציגסטע זאך וואס גייט אים אן און דא האלטן אונז סוף פון די פרק.